די היינטיגע שיעור, כ'ווייס נישט וואס צו רעדן, ס'איז דא געקומען א חשובע גאסט, ליפא, ער זאגט מיר א יאסי דארף אביסל חיזוק אויף שידוכים, עמיר רעדן די היינטיגע שיעור אביסל וועגן שידוכים, און צו מיר זינגען די ניגון פון שידוכים אויכעט.

עמיר רעדן פון שידוכים, יעצט איז די פאסיגע צייט, מיר זענען אריינגעגאנגען אין די הייליגע טעג פון שובבים, עמיר רעדן פון שידוכים, אבער די פראבלעם איז, כ'וואלט געדארפט מאכן א שיעור פאר די עלטערן, וואס האב איך צו מאכן א שיעור פאר די בחורים פון שידוכים, די בחורים זענען גרייט חתונה צו האבן ברוך השם, געזונטע בחורים, כ'דארף מאכן א שיעור פאר די עלטערן, כ'מיין דאנערשטאג נאכט, ליל שישי שיעור.

א בחור זאגט מיר, יאסי זאגט מיר פרייטאג צו נאכטס איז געווען ממש טישן אויף בענק אין שטוב, נישט חס ושלום די עלטערן ווילן נישט כ'זאל חתונה האבן, אבער סתם כדי פארשטיין טאקע וואס טאקע די זאך פון חתונה האבן, פארוואס זאל מען וועלן חתונה האבן. מיר קומען צו די החלטה, לכאורה טאקע ווייל דער ראש ישיבה רעדט אזוי סאך פון חתונה האבן, אנשטאט דער ראש ישיבה זאל האבן שכל און רעדן דרשות אז וואס דארף מען חתונה האבן, מען דארף נישט חתונה האבן, און ס'איז בכלל נישט קיין גוטע זאך חתונה צו האבן צו בארואיגן די בחורים, איז דער ראש ישיבה גיסט אויל אויף די פייער לכאורה, ווייל דער ראש ישיבה זאגט א גאנצע צייט א בחור איז א רחמנות, סאו די בחורים הייבן אן טאקע טראכטן אפשר בין איך טאקע א רחמנות, ווייל איך בין דאך נישט קיין רחמנות, איך בין דאך אקעי, איך האב חברים און איך גיי איך גיי טשילן דא און איך גיי טשילן דארט און איך. קען טאקע זיין אז איך וועל מאכן א שיעור טאקע פון פון. אדער א מיידל זאגט מיך אז זי זאגט פאר איר מאמע זי וויל חתונה האבן און זי הערט שוין שטילערהייט אז מען שמועסט שוין אונטער איר רוקן אז מען דארף שוין מען האט שוין געמאכט אן אפוינטמענט ביי א דאקטער ביי א טערעפיסט זען טאקע וואס טאקע די זאך אז זי וויל חתונה האבן דאס הייסט פארוואס איך וויל חתונה האבן ווייל איך בין א געזונטע מענטש געלויבט צו גאט איך בין געזונט. מאך א סעודת הודאה אז די קינדער ווילן חתונה האבן, וואס טוסטו אז די קינדער זאגן זיי ווילן נישט חתונה האבן, זיי ווילן זיך עדיוקעיטן, זיי ווילן גיין לערנען וויאזוי מען מאכט א אטאם, זיי ווילן גיין זיך לערנען וויאזוי מען בויט א סאמבערין, וואס וועסטו דעמאלטס טוהן? ער זאגט ביי די דרייסיג פערציג יאר דעמאלטס וועט ער טראכטן פון תכלית, דאס איז דארף מען טראגן אויף טערעפי, איך ווייס נישט די טערעפי וועט העלפן, ווייל די טערעפי האלט נישט ביי דעם, זי ווייסט דאך אויך נישט וואס די תורה זאגט. סאו ווייס איך נישט וואס וואס פונקטליך זאל איך רעדן יעצט טאקע ביי די שיעור פון חתונה האבן. איך קען דיך מחזק זיין, איך קען דיר זאגן, ס'איז געווען א צדיק אין אונזער דור, ס'האט געהייסן מהראש, און ער האט געשריבן אזוי סאך ספרים, ער האט געזאגט אז קיינער פארשטייט נישט די צער פון א בחור. עס איז אמאל געקומען צו פארן א בחור צום מהראש און ער האט געזאגט איך בין געקומען צו פארן פון ארץ ישראל, פארשטייט איר וואס ביסטו געקומען? פלעין דיך געבן א קוש, איך האב געטראפן א ספר וואס. כ'ווייס דו האסט עס געשריבן, איך פארשטיי עס, מהראש פלעגט קיינמאל נישט שרייבן זיין נאמען אויף די ספרים, מהראש האט נישט אינזין געהאט אז מ'זאל, ער האט אלס געשריבן די רבי, אלס קומט פון די רבי, אלס קומט פון ר' נתן, ס'איז נאר געווען אבער א אדרעס ווי מ'קען שאפן די קונטרס, איז ער געוואר געווארן ווער ס'האט עס געשריבן, איז ער געקומען צו פארן, זאגט ער, כ'האב געליינט א קונטרס און כ'האב געליינט די ווערטער, כ'בין אנגעקומען צו די שורה, צו די ווערטער, מהראש שרייבט, קיינער פארשטייט נישט די צער פון א בחור, כ'האב אנגעפאנגען אזוי צו וויינען, כ'האב מיך געפילט אזוי גוט, כ'האב געטראכט wow, ס'איז דא איינער אין די וועלט וואס ווייסט אז קיינער פארשטייט נישט מיין צער? יעדער לאכט זיך פון מיר, איך זאג פאר מענטשן איך וויל חתונה, אה לייג דיך אריין די קאפ אין לערנען, לייג דיך אריין די קאפ אין ביזנעס. זע צו טון תכלית, לייג אוועק געלט, וואס איז דאס, כ'וויל חתונה האבן, פלוצלינג טרעף איך א קונטרס און איך זע איינער פארשטייט מיין צער, איינער שרייבט די ווערטער, קיינער פארשטייט נישט מיין צער, מיט דעם אליינס בין איך געקומען צו פארן אייך געבן א קוש, איך קען נישט צו זיך קומען, איז דא איינער וואס ווייסט אז איך האב צער, איינער ווייסט אז א בחור האט צער, איינער ווייסט אז א בחור, איינער ווייסט אז יעדער זאגט אז א בחור האט נישט קיין צער, איך האב נישט צו וועם צו רעדן, וויל איך ענק זאגן טייערע בחורים, יעצט אריין אין די הייליגע טעג פון שובבים, שובבים איז טעג וואס מען פאררעכט פגם הברית, דער רבי זאגט אין ליקוטי מוהרן, וויאזוי קען מען באקומען א זיווג, וויאזוי קען מען באקומען א שידוך ווען מען איז מתקן אות ברית קודש, א מענטש ווארפט אוועק זיינע שמוציגע זאכן וואס ער קוקט, אמאל איז עס געווען מעגעזינען, קען אויך היינט אויך זיין אז דא איז דא בחורים וואס וואס האט נישט קיין טעלעפאן, האט נישט קיין געלט פאר קיין סערוויס, ווייסט נישט פונקטליך וויאזוי מען קאנעקט זיך, איז ער נאך ביזי צו גיין עפעס א געז סטעישן זוכן עפעס א מעגעזין, א אויסגעדראשענע מעגעזין, ער קען קוקן דארט אויסגעלאסענע בילדער, ווארף עס אוועק, ווארף אוועק א מעגעזין, ווארף אוועק דיינע וועגן ווי אזוי ווי אזוי דו קוקסט עבירות, און זאג די תיקון הכללי, זאג די צען קאפיטלעך תהלים וואס דער רבי האט געגעבן, א תיקון הברית, דער רבי האט געזאגט אז מען זאגט די צען קאפיטלעך תהלים איז עס א תיקון הברית, כ'ווייס נישט צי אלע בחורים דא זאגן תיקון הכללי, ווער ס'קומט צו שחרית דא אין ישיבה, דא האט מען איינגעפירט אזוי ווי מהרש האט איינגעפירט אין אלע שילן היכל הקודש, ווי ס'איז דא א מנין שחרית אין היכל הקודש, ברוך השם ס'עפנט זיך נאך שילן, ס'האט זיך געעפנט א שיינע בית מדרש אין ירושלים, יעצט האט זיך געעפנט נאך א שול אין בני ברק, און יעצט וועט זיך עפענען נאך א שול אין בראכפעלד, און ברוך השם יעצט גייט מען קוקן א בית מדרש פאר בראכפעלד. און נאכדעם דארף א בית מדרש אין בית שמש, ברוך השם עס עפענט זיך שילן אין אלע שטעטעלעך ווי אידן וואוינען, ברוך השם, ברוך השם האט נחמן האט געעפענט די וואך די ערשטע וואך א בית מדרש אין מאנטשעסטער, די ערשט, איך בעט אים שוין פון זיין חתונה, געדענקסט נחמן האט געלערנט דא אין ישיבה? האט חתונה געהאט אין מאנטשעסטער, זאג איך וואס? וואס קרעכצסטו אז דו ביסט אנגעקומען אהין, דו ווילסט נאר צוריק קומען דא וואוינען? איך וויל וואוינען אין שטעטל, איך וויל וואוינען אין שטעטל, וואס מאכסטו זיך משוגע? מאך דארט א שטעטל. וואס וואס וואס אה מויניש נישט וויל זיצן אונטער די ישיבה'ס אונטער ישיבה'ס שערצל כ'ווייס איך וויל זיצן אונטער אונטער מאכט דארט אדער אה ברוך השם האט צוזאמגענומען געהאט א שיינע מנין מאנטשעסטער איז דאך געווען פון די ערשטע פלעצער ווי מוהראש פלעגט געבן שיעורים געדענקסט יענקי?

ווי מוהראש גיבט עס איבער און ווען מוהראש האט געלעבט איז געווען זייער וויכטיג צו זאגן די ווארט מוהראש ווייל ווייל די ברסלבער האבן עס נישט ליב געהאט ווייל עס איז זייער אסאך הפקר מענטשן וואס זיי האבן זייער ליב ברסלב ווייל ברסלב איז א פלאץ וואס קיינער זאגט מיר נישט וואס צו טון איך בין די זעלבע מחותן ווי דיר און עס איז געווערט א גאנצע כנופיא פון פון מופקרים עבֿדא בהפֿקירא ניחא ליה, שױן, ס'טוט זיך שױן, חוצפּה מיט עזות, אײנמאָל אײנער זאָגט, מע דאַרף אַזױ טאָן, מע דאַרף יעצט דאַװענען, מע דאַרף אַזױ טאָן, יאָ, מי שמך לאיש? װער האָט דיך געשטעלט? מוהראש פֿאַרצײלט, איך קען דיר נאָר זאָגן, װאָס איך האָב געהערט פֿון מוהראש, װאָס איך האָב געלײענט פֿון מוהראש. ער איז אָנגעקומען אין ירושלים, האָט ער געזען, װי דאָרט גײט פֿאָר, מוהראש ווען ער האט געטראפן דעם רבי'נס ספרים, האט נישט געוואוסט אז ס'איז דא א זאך ווי מ, האט נישט געוואוסט אז ס'איז דא מענטשן ברסלבער, געטראפן א ספר'ל, און ער האט געזען וואס א, וואס וואס דער רבי האט אים געגעבן, האט אנגעפאנגען לערנען, דאווענען, געווארן אזוי גרויס, אזוי דבוק צום אייבערשטן, נאכדעם איז ער געוואר געווארן אז דא אין ארץ ישראל איז דא א שול, מוהראש האט געמיינט זיכער ער גייט טרעפן מלאכים. איז אהין געפארן און ער געהאט אזא חלישות הדעת, האט געטראפן איינעם, איינעם איז אים געפאלן, רבי לוי יצחק, איינעם, געזען ער פירט זיך אזוי ווי דער רבי וויל, האט אסאך מיט אים פארברענגט, און נאכדעם האט מוהראש אנגעפאנגען שרייבן בריוון פאר בחורים, מוהראש האט געמאכט מיט א מורא'דיגע חכמה, וויאזוי אז א פלאץ זאל זיין קדושה, מוז זיין דרך ארץ. א פלאץ ווי מ'זאל קענען מקבל זיין, מוז זיין דרך ארץ, דרך ארץ קדמה לתורה. אן דרך ארץ איז גארנישט דא, ס'א שאד די צייט. איך זאג עס פאר די מלמדים, איך זאג עס פאר די טיטשערס, איך זאג עס פאר ראשי ישיבות, פאר יעדן איינעם. מ'האט מיך אמאל גערופן אין א ישיבה אין ארץ ישראל, געדענקסט? געדענקסט? האסט אמאל געהערט די שיעור? שוין. איך, איך, איך, איך ווייס איך בין געווען ביי קבר רחל, איך האלט אינמיטן מתפלל זיין, אפאר בחורים כאפן מיך אן, ראש ישיבה, געענדיגט, מ'האט דיך דא געכאפט, די ישיבה קומט יעצט, און אין די ישיבה געבן א שיעור, ס'געווען צוועלף דרייסיג ביינאכט,

און מען שטעלט א מייק און מען שטעלט אויס די טישן. איך הייב אן רעדן. איך האב אזוינס נישט געזען מיין לעבן. קען זיין אזוי איז איבעראל. מען רעדט, מען טוט זיך, מען לאכט. טוטס מיר א טובה. א גוטן טאג, א גוטע נאכט. לילה טוב. איך ווייס וואס ווילט עטס פון מיר. איך בין געקומען דא. געווארן שטיל פאר א מינוט. איך האב געשפירט ווי דו כאפסט צוריק באלאנס, דו כאפסט צוריק קאנטראל.

דעמאלטס האב איך זיי געזאגט, ס'איז א שאד צו קומען אין ישיבה, חוץ מען וויל סתם א פלאץ ווי דארט צו אויפהענגן די קאוט, און צו לייגן די הוט, און צו זאגן פאר די טאטע אז איך לערן, קען נישט מקבל זיין נאר אויב ס'דא דרך ארץ, ס'מוז זיין דרך ארץ. ס'האט מוהרא"ש געמאכט מיט חכמה, ס'איז דאך נישטא קיינער אז ס'איז נישטא קיין ראש בית אין ברסלב יעדער טוט וואס ער וויל. האט מוהרא"ש געשריבן פאר בחורים אין ארץ ישראל זאג איך, גייט צו רבי לוי יצחק, גייט צו רבי לוי יצחק, הער וואס ער זאגט, הער וואס ער זאגט, דריי דיך נעבן אים. ס'האט אנגעפאנגען זען אזוי ווי, אזוי ווי אויב האט ער געזאגט עפעס א ווארט, פלוצלינג איז דא מענטשן וואס הערן אים אויס. סאו אז ס'דא מענטשן וואס הערן אים אויס, הייבט אן ווערן, ווערן, ווערן, אזוי, אזוי איז זי געווארן, אזוי איז זי געווארן, נו למעשה ווען מוהרא"ש האט געלעבט, די ברסלב האבן זייער נישט ליב געהאט. זיי האבן געעפנט א בית מדרש דא אין וויליאמסבורג, אנפאנג אנפאנג האט מען נישט געלייגט קיין סיין. אריין געקומען ברסלב, אה, יעדער איינער זאגט, יעדער איינער הערט, דער לאכט און דער זאגט. האט אנגעפאנגען זאגן די ווארט מוהרא"ש. האט מען זיך שוין נישט געפילט קאמפארטעבל דארט. ס'דא דא איינער וועם מ'פאלגט. ס'איז דא איינעם וועם מען פאלגט, ס'איז דא אויף איינעם וועם מען קוקט, נישט כאילו וואס, וואס וויל מוהרא"ש אחר כך, וואס וויל ער, ער וויל עפעס פירן, ניין, ער וויל דאך, ער וויל דאך אונז ברענגען צום אייבערשטן, אבער ס'מוז זיין, אוטאריטי הייסט עס, א בעלות. שוין. מוהרא"ש איז נפטר געווארן, איז שוין, שוין אויסגעוועפט די ווארט. ווייל יעצט קומט מוהרא"ש, איך בין אויך מוהרא"ש. איך בין מוהרא"ש, בקיצור, דער לץ איז שוין דא בית מדרש, הערסט, דער הפקר יונג איז שוין דא בית מדרש. און איך ווייס מוהרא"ש, איך בין אויך מוהרא"ש, וואס דארפסטו, וואס הייסט,

יא, אבער ווי בין איך אריינגעפארן אין שידוכים דא אהער? נו, ער טוט נישט אויס די שיך? איך בין מילא מיד, אפגעמוטשעט, מיינע קינדער האבן פיבער, און ביינאכט וויינט מען, בין איך נישט געשלאפן געהעריג ביינאכט. ענק זענען דאך גוט געשלאפן, ניין? נו, וואס האב איך געוואלט אויסברענגען? פארפארן דא אריין געפארן דרך ארץ, הא? הא? אז ס'עפנט זיך נאך א בית מדרש? אז וואס? אה, איך דענק שוין, איך ווייס שוין וואס איך האב געוואלט זאגן. און ס'עפנט זיך נאך א בית מדרש, ס'עפנט זיך נאך א בית מדרש ברוך השם, און אז זיי פארשטייען א עסק, פארשטייען זיי א עסק, אז אכטונג צו געבן אז ס'זאל נישט ווערן קיין פלאץ. כ'האב עס געזאגט פאר נחמן, כ'האב אים געשריבן א בריוו. פאר נחמן שטרול אין מאנטשעסטער אין איין מינוט הערסט וועסטו דארט האבן א בית מדרש הערסטו און איך וויל נישט זאגן ווער ס'וועט אריינקומען דארט וועסטו זאגן ביי די שיעורים וועסט פאר וועסט פארליינען ביי שלש סעודות א בריוו פון עצתו אמונה און דער ראש ישיבה זאגט ווייטער און דער ראש ישיבה האט פארציילט און דער ראש ישיבה האט נאכדעם געזאגט א אינטערעסאנטע זאך נאכדעם האט דער ראש ישיבה געזאגט אה עס זאל קומען מענטשן וואס ווילן טאקע הערן און שוין און וואס וויל דער ראש ישיבה? דער ראש ישיבה וויל אז דו זאלסט זאגן ראש ישיבה, ראש ישיבה. דער ראש ישיבה קען באשטיין צו זיצן אין דער זייט, אבער דער ישיבה זאגט, עס מוז זיין סדר. אז מוהראש האט געזאגט אז עס דארף זיין סדר, דארף זיין סדר, עס מוז זיין סדר, עס מוז זיין דרך ארץ. איז אלע שולן, מוהראש מתקן געווען, די אלע שולן וואס עפענען זיך יעצט אויף, ווי עס איז דא א מנין שחרית גלייך נאך שחרית והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, איז דא איינער וואס זאגט קדיש זאגט ער קדיש, אז נישט הייבט מען גלייך אן מכתם לדוד שמרני קל כי חסיתי בך, מוהראש מתקן געווען. סאו איך ווייס נישט די אלע בחורים וואס שטייען אויף נאכמיטאג, איך ווייס נישט איר זאגט בכלל תיקון הכללי, זאגסט תיקון הכללי יעדן טאג? ס'איז א שאד. און די אלע וואס די אינגע בחורים וואס קומען נאך אין ישיבה צופרי, שוין, ס'איז דאך א חלק פון די ישיבה, א חלק פון שחרית. זאג מיר, געזאגט תיקון הכללי היינט? האסט געזאגט תיקון הכללי היינט? אמת לאמיתו, נו? איי איי איי איי איי. יעצט דארפסטו א שידוך, איך זאג דיך יעצט די עצה פון רבי'ן, דער רבי זאגט אז א מענטש איז פוגם אין ברית, פארלירט ער זיין שידוך, און אפילו ער האט א שידוך, קריגט ער זיך אפ מיט איר א גאנץ לעבן, אוי דאס איז זייער ביטער, זייער ביטער, סתם סתם הייסן, סתם זיין חתונה געהאט אויף די בוקס. וואס מיינט אויף די בוקס אויף די בוקס בין איך חתונה געהאט וואס להלכה ולא למעשה די שטריימל האב איך און יא איך בין חתונה געהאט אלס נארישקייט אז מען איז פוגם בברית מען היט זיך נישט די אויגן מען רעדט רחמנא ליצלן מיאוסע ווערטער מען רעדט ניבול פה מען דרייט זיך מיט מענטשן וואס רעדן ניבול פה, עס כאפט זיך ארויס שמוציגע ווערטער און די מענטשן אליינס רעדן ניבול פה, און נאכדעם הייבט ער אן קוקן רחמנא ליצלן נישט גוטע זאכן, און הייבט ער אן רחמנא ליצלן פאלט אראפ אין הוצאת זרע לבטלה, שטופט ער אוועק זיין שידוך, און אפילו האט די שידוך זאגט דער רבי, זי ווערט א מתנגדת, זי גייט אלץ כנגדו, וואס ער וויל וויל זי פארקערט. וואס די עצה? די עצה איז תשובה טוהן, מתקן זיין אות ברית, איז דאס ברענגט א שידוך און דאס ברענגט שלום בית, וואס איז די ערשטע עצה אויף תיקון הברית? דער רבי האט מיר געגעבן תיקון הכללי, צען קאפיטלעך תהלים, דאס זענען חי פרקים משניות ברוך השם לערנט עטס, און מסכת תענית יעצט דא בחורים וואס קומט שובבים לערנען זיי און זיי ענדיגן יעדן טאג מסכת תענית. אבער די תיקון הכללי איז עס נעמט דריי פיר פינעף זעקס זיבן מינוט ווייס איך יעדער איינער לפי לפי לויט זיין עברי זעצט זיך אוועק און זאגט צען קאפיטלעך תהלים וואס די רבי האט אונז געגעבן אברומי ווי איז אברומי די חתן אונז קען מען שוין קוים ווארטן אז די ניגון זאל ארויסקומען די תיקון הכללי ניגון ווי האלט עס הא אונזער חתן אברומי דא א ארי וועבערמאן'ס איידעם ארבעט יעצט אויף א אלבום טאנץ מיט אמונה נאמבער פיר. איינע פון די ניגונים איז אבער תיקון הכללי, אזא שיינע ניגון, תיקון הכללי, די צען קאפיטלעך תהילים. דעם רעבנס מעדעצין, דאס איז א וואש מאשין. ס'וואשט אפ א מענטש, צען קאפיטלעך תהילים. צען קאפיטלעך תהילים, ס'איז נישט קיין שווערע זאך, צען קאפיטלעך תהילים. און דער רבי זאגט אז מען זאל אינזין האבן די צוויי שמות, מען זאל אינזין האבן קל אלקים מיט די מילוי, ווייל דאס איז דאך די קליפה וואס זוכט זיך צו אראפצואווארפן א מענטש, מיט דעם איז מען זיך מתקן, איז מוהרא"ש א האט עס איינגעפירט בשעת מען זאגט מזמור קולי אל אלקים, מען האט אריינגעדרוקט אז ס'איז גוט צו האבן אין די תפילין בייטל א תיקון הכללי דפוס היכל הקודש, אדער א סידור עת רצון, אויך דארט אריינגעדרוקט קולי אל אלקים. האב איך געזען קל אלוקים מיט די מילוי, דאס איז די ערשטע תיקון וואס איז שוין מתקן פגם הברית, די צווייטע תיקון איז, איך גיי זאגן פארן אייבערשטן און איך גיי אים פארציילן די גאנצע מעשה, איך גיי אים פארציילן די גאנצע אמת, ניבול פה טאר מען נישט רעדן, פון עבירות טאר מען נישט שמועסן, קיינמאל זאלסט נישט פארציילן פאר א חבר, קיינמאל זאלסט נישט פארציילן פאר א צווייטע מענטש וואס דו האסט געטון.

אפילו ווען מען דארף גיין צו א דאקטער און מען דארף גיין צו א פסיכיאטער און הייבט דיך אן צו אריין צו קריכן אין דיינע קישקעס און פארצייל מיר דיינע כישלונות, טו מיך א טובה, טו מיך א טובה, איך פארצייל דיר נישט גארנישט פון מיינע עבירות, מען רעדט נישט פון דעם, מען רעדט נישט מיט א צווייטן, ס'איז א עקלדיגע זאך, רעדן פון דעם איז, דער רבי זאגט אין ספר המידות, חמור המדבר ס'ערגער דער וואס רעדט פון עבירות מער ווי דער וואס טוט עבירות, מ'רעדט נישט פון דעם. נו וואס דען? אדער פארצייל איך עס דעם אייבערשטן, אדער דער רבי האט עס מגלה געווען אין ליקוטי מוהר"ן, די ערשטע חלק סימן ד', איז דא אזאך ווי וידוי דברים לפני תלמיד חכם. וידוי דברים, איך גיי צו א ערליכע איד, איך גיי צו א צדיק און איך דערצייל אים אויס וואס איך האב געטון. דאס איז, דער רבי זאגט ווען א מענטש זינדיגט גייט עס אריין אין די ביינער. ס'ווערט איינגעקריצט אין די ביינער, און ס'גייט נישט ארויס, ס'גייט נישט ארויס, אפילו ווען דער מענטש טוט תשובה, ס'גייט נישט ארויס, ס'איז אין די ביינער ותהי עוונותיהם חקוקים על עצמותם, כ'האב אייך שוין פארציילט די מעשה מיט בעל שם הקדוש, אויב ווילסט נאכאמאל הערן, דער בעל שם הקדוש איז אמאל געגאנגען צו איינעם מבקר חולה זיין, און דער בעל שם הקדוש האט געזען ווי ער ליגט און ער ווארפט זיך פאר יסורים, האט אים דער בעל שם טוב געזאגט, דעי די די גילי, דו ווייסט דו האסט געזינדיגט? צו טון עבירות, און די עבירות איז אריין אין דיינע ביינער, און דאס הרג'ט דיך. מאך יעצט וידוי דברים לפני תלמיד חכם אמיתי, זאג מיר אויס וואס דו האסט געטון. פארצייל מיר וואס דו האסט געטון. יענער מענטש האט זיך געשעמט, בעל שם הקדוש זאגט אים, איך ווייס סיי ווי וואס דו האסט געטון. אבער דו, די תיקון איז דו מוזט עס ארויסזאגן. איך ווייס סיי ווי וואס דו האסט געטון. זאג עס ארויס.

קאסט א לאך. איך מוז אליינס לאכן. וואס ווייל ער ווייל ער זאגט אז ער איז ווייל ווייל ער קען העלפן מענטשן מיינט שוין אז ער קען מיך העלפן. און באלד ביי סאפער ער זיצט מיט זיין ווייב דאס איבערשמועסן וואס וואס וואס איך האב פארציילט. זיי שמועסט מיט דער ווייב נאך, וואס וואס איז געווען היינט. וועט היינט פארציילט עפעס אינטערעסאנטע מעשות. היינט האב איך געהאט אינטערעסאנטע מעשה קענסט אים? ס'איז א נארמאלע בחור. אזוי משוגע אויף טויט. פארציילט מיר, איך זאג דיר ממש, ער איז ממש, ער איז קראנק לא עלינו דארט, ממש משוגע, ממש א, ער פארציילט מיר אזעלכע צעדרייטע זאכן וואס ער טוט, דאס זאלסטו גיין פארציילן פאר א מענטש? דארף מען אסאך בעטן דעם אייבערשטן אויף דעם, ס'דא בריוון, שאלות ותשובות ברסלב, מענטשן פרעגן מוהרא"ש ווי קען מען מקיים זיין? וידוי דברים לפני תלמיד חכם אמיתי, מ'מוז איינפאך בעטן דעם אייבישטן, בעטן דעם אייבישטן זוכה זיין, טרעפן א צדיק, אין יעדע דור דא צדיקים וואס זיי קענען צוריק ברענגען א מענטש צום אייבישטן, און ער וויל נישט גארנישט, און ער דארף נישט גארנישט, ער וויל נאר דו זאלסט האבן א חיים טובים, ער וויל נאר דו זאלסט, אונז מיר אונז אונז מיר געווען ביי מוהרא"ש, איך קען איך קען דיר נישט מסביר זיין וואס אונז האבן געהאט דארט, איך וויל נישט סתם, איך האב נישט ליב צו רעדן פון דעם, ווייל נאכדעם בחורים שטייען אזוי ווי אה, שוט, שוט.

איינער האט חוזק געמאכט פון מיר ווען איך בין אנגעקומען צו מוהרא"ש, און זאגט, הא? האט אזא גוטע, האט א גוטע שפראך, האט א גוטע פיסקל, און ער כאפט אריין מענטשן, און שוין, ער האט חסידים, ער האט מענטשן וואס ארבעטן פאר אים. אזוי פלעגט מען מיר זאגן. מענטשן פון מיין משפחה, מען נישט געקענט, ביסט געגאנגען קיין ברסלב? הא, אויף ר' לייזער שיק, איך גיי אריבער, איך גיי אונטערצינדן זיין בילדינג. האט זיך אריינגעכאפט און כאפט אריין אזעלכע גוטע אינגעלייט און און האט אזעלכע גוטע ווערטער און ער כאפט זיי גוט אריין און און שוין און זיי ווערן זיינע זיינע ארבעטערס און זיי ארבעטן פאר אים איך ארבעט פאר מוהרא"ש מוהרא"ש האט מיך אריינגעכאפט איך ארבעט פאר מוהרא"ש איך יא יא דו שטייסט און רעדסט פון אים איך רעד פון אים ווייל איך קען נישט שטיין דו זאלסט אויך האבן די חיים טובים וואס איך האב איך ארבעט פאר מיר איך ווייס נישט וואס דו רעדסט און וואס האט מען באקומען ביי מוהרא"ש מען האט באקומען אזא מין אזא מין אנגעפאנגען שפירן דעם אייבערשטן

מיטהאלטער ווי רופט מען עס, ספארט לאווערס, עה, וואס איז די ווארט? נו. פענס, איך קען שטיין שעות און קוקן ווי די באל פליעט אהער, באל פליעט אהין. קומען צו מוהרא"ש, מוהרא"ש האט אונז אריינגעברענגט א פלעין אמונה. וואס איז די אייבערשטער איז דא, די אייבערשטער איז מיט דיר, קענסט רעדן צו אים, שמועס דיך אויס מיט אים, דערצייל אים אויס, בעט אים, דארפסט א שידוך, בעט אים, הייליגער באשעפער, איך גלייב נישט אין קיינעם, איך גיי נישט צו קיינעם, איך פארלאז מיך נישט אויף קיינעם, איך האב נישט קיינעם. איך דארף נישט קיינעם, איך וויל נישט קיינעם, איך האב נאר דיך הייליגער באשעפער, נאר דיך אייבערשטער, דו גייסט מיר געבן א שידוך, און אדרבה, אז איך דארף פאררעכטן, רבונו של עולם, העלף מיך איך זאל קענען פאררעכטן, איך בין נישט ביי די כוחות צו פאררעכטן. וואס הייסט נישט ביי די כוחות צו פאררעכטן? איך בין נישט ביי די כוחות צו פאררעכטן, ווייל איך פרוביר יעדן טאג, יעדן צופרי הייב איך אן מיט אזא צעבראכן הארץ, איך גיי היינט זיין א ערליכע איד, און איך ווייס נישט וואס איז געשען מיט מיר במשך דעם טאג, איך פאל צוריק אין די זעלבע רגילות וואס איך טו, זאגט אפאר אפאר הארציגע ווערטער פארן אייבערשטן באשעפער כ'לויף יעדן טאג די זעלבע זאך יעדן טאג אותו דבר יעדן טאג אבער איך איך שטיי אויף צופרי זאג איך די הארץ ברענט מיר איך גיי היינט לערנען איך גיי היינט דאווענען איך גיי היינט נאר טראכטן פון דיר איך גיי היינט נאר רעדן פון דיר איך ווייס נישט ווי די טאג פאלט מיר אוועק ווייטער ווייטער מיט מיינע תאוות ווייטער מיט מיינע שלעכטס ווייטער מיט מיינע נפילות ווייטער מיט מיינע השלכות ווייטער מיט אלע גוטע ווערטער אלעס ווי איך פאר הייליגער באשעפער העלף מיר דאס האב איך באקומען ביי מוהרא"ש דאס האט מען באקומען און דאס קען מען נאך אלץ באקומען, דאס קען מען נאך אלץ באקומען אז מען לערנט די ספרים און מען דרייט זיך אין א פלאץ וואס מען רעדט די דיבורים, פשוט'ע דיבורים, נאכאמאל מחזק זיין אידישע קינדער, רעד צום אייבערשטן, שמועס מיט'ן אייבערשטן. סתם א מענטש טאר מען נישט פארציילן, פארצייל נישט קיין עבירות, פארצייל נישט וואס דו האסט געטון, רעד נישט מיט דיין בעסטע חבר, איך פארצייל עס פאר מיין בעסטע חבר, איך בין פארפלאנטערט, וואס דער בעסטער חבר, ער גייט דיך באגראבן! הער וואס איך זאג דיר, הער וואס איך זאג דיר, דיין בעסטער חבר, ער גייט דיך אומגליקליך מאכן, דו גייסט איין טאג ווערן אזוי פארשעמט, ער האט ער איז נאנט מיט דיר און ער האט א פיקטשער פון דיר און ער האט סחורה פון דיר און ער האט א מעסעדזש פון דיר און ער האט א וואטסעפפ פון דיר, א רעקארדינג פון דיר, און איין טאג גייט ער דיך באגראבן, ס'זאל נישט געשען אבער ס'איז מעשה פון די וועלט, נו אזוי פירן זיך אזוי פירט זיך די וועלט, מענטש ער גיבט אוועק די גאנצע לעבן אויף א חבר א חבר א מין אנשיקעניש איך ווייס נישט וואס ביי יונגע מענטשן בפרט, קען זיין ביי עלטערע אויך אבער איך מיין נאר ביי יונגע מענטשן ווייל ווייל איך בין אנגעקומען צו מוהרא"ש יונגערהייט סאו איך געדענק אויך פאר איך בין אנגעקומען צו מוהרא"ש האב איך אויך געהאט די זאך, איך האב א גוטע חבר איך האב א נאנטע חבר און שוין יעצט ווער איך שוין אביסעלע אויס יונג בין איך שוין ביי מוהרא"ש וואס האב איך וועם האב איך ווי האב איך וואס האט א מענטש? א מענטש האט קיינעם נישט, א מענטש איז איינער אליינס, איינער אליינס, אויב עפעס האט מען די ווייב, איינער האט זיך יעצט אויפגערעגט אויף מיר, הערסט? ער האט געלאזט א מעסעדזש, האסט געהערט די מעסעדזש? ער האט געשריבן נישט א מעסעדזש, א מענטש האט נישט קיינעם אויף די וועלט, נאר מוהראש האט געזאגט, דו, קודם כל דו צולייגער, וואס ווייסטו פון מוהראש, ווער האט דיך געברענגט צו מוהראש, ווער האט דיך געקענט צו הערן פון מוהראש? און ווען האסטו געהערט בכלל דעם דעם מאמר פון מוהרא"ש? קיינמאל! דו האסט געהערט דרשות, איך ווייס שוין גוט וועם דו האסט געהערט. נו, האט ער מיר א מעסעדזש יעצט אז א מענטש האט נישט קיינעם, איך האב געמיינט כ'האב דעם ראש ישיבה, דאס הייסט ווייל ער וויל מיך לערנען וויאזוי זיך צו פירן. ווילסט מיך לערנען וויאזוי זיך צו פירן? איך בין גרייט, נו אדרבה, נו. איך בין גרייט, איך בין גרייט זיך צו לאזן הערן, איך בין גרייט, איך בין גרייט צו הערן פון יעדן איינעם. מענטש האט נישט קיינעם אויף די וועלט, פשי. דו ווייסט די מאנט מיך א מעשה, מוהרא"ש האט פארציילט א בחור איז אמאל אריין געקומען צו מוהרא"ש. ס'געווען א בחור אין ישיבה א פרא אדם, ער האט געהארגעט בחורים, ער האט געשלאגן, ער האט געשטאכן. ווער ס'איז דורכגעוואקט האט געכאפט פון אים מכות רצח. סמאקעס רעדט זיך בין געווען יבניאל שבת אמאל האט מיר איינער געוויזן דער איז דער דער איז דער נעבעך מיט אים איז געווען די גאנצע פרשה פון איין זייט איז ער געווען א גוטע קאפ און די קאפ איז געווען אפן ער האט אויך געוואלט נאך מאכן מראש האט ער אנגעפאנגען קויפן ספרים דו ביסט געווען אין ישיבה דעמאלטס יאנקל מ'האט אים ארויסגעווארפן פון ישיבה געדארפט האבן א טרעילער ארויסטראגן זיינע ספרים געדענקסט דעם ספר? הערסט? מרש האט זייער ליב געהאט ספרים, מרש פלעגט אלעס זאגן כ'האב, יעדע נייע ספר פלעגט מען ברענגען פאר מרש, איך האב ליב ספרים, דאס איז מיין האבי, יעדע מאל א נייע ספר, דאנערשטאג נאכט אריינגעגאנגען צו מרש, געלעגן הויפענעס, בערג פון נייע ספרים, און מרש אינטערעסאנטע זאך, שטייט א מלאך קען נישט טון צוויי זאכן, אבער מרש האט יא געקענט, איך ווייס נישט וואס צו זאגן, זייער אינטערעסאנט געווען, א מלאך איין מלאכה, אוי, מרש האט געטון דריי זאכן. ער האט געהאלטן די טעלעפאון, יא, איינער רעדט צו אים פון ארץ ישראל, איינער שטייט דא אריינקומען, נו, און א נייע ספר יעצט, ער בלעטערט דורך. קודם ענטפערט ער פאר אים, א ווארט, ניין ניין ניין, טו נישט אזוי, און און אינטערעסאנטע זאך, זייער א גוטע חידוש, שוין איך האב א חידוש אין א נייע ספר, מאכט א קנייטש, קען טון א פאר זאכן אויף אמאל, יא, פלא, פלא'דיגע זאך, און דער בחור האט אנגעפאנגען נאכמאכן מראש, האט אנגעפאנגען קויפן ספרים, אז עד כדי כך אז מ'האט אים געדארפט אוועקשיקן פון ישיבה, אבער דארף דינגען א טראק, אז האט מען זיך געהערט, תלמידים, מ'האט געפאקט ספרים, פארשטייט מוזט אוועקשיקן, ווייל ער האט נישט אפגעלאזט, ער האט געהארגעט בחורים אין ישיבה, שלעכטע מידות געהאט. און דאן גיט ער מיר ארויסזאגן פון ר' מאיר'ס מייסטער איך בין צובראכן, איך דארף נישט קיינעם, איך האב דעם אייבערשטן. ס'איז יא אזוי פרייליך פון דעם, פארשטייסט אזוי, ווער האט דיך אויסגעלערנט די שיינע מימרא, איך דארף נישט קיינעם, איך האב דעם אייבערשטן, ווער האט דיך דאס אויסגעלערנט? איך האב אים געזען שפעטער, ער איז זיך אוועק געגאנגען, ער האט זיך מתחצף געווען, איך האב אים שוין געזען אן א בארד אן פאות אן גארנישט, למעשה, מ'האט אים צוריק געשלעפט, שוין. ווייס איך שוין וואס עס גייט, מען גייט און מען קומט, גייט מען דאך שוין נאכאמאל און מען קומט שוין נאכאמאל און מען גייט שוין נאכאמאל און מען קומט שוין נאכאמאל. ראש ישיבה האט מיר געזאגט, אוי ביינער, אוי ביינער, דא געווען איינער און ער האט אנגעפאנגען אוועקציען בחורים פון ישיבה. יא. ער קומט נאך אריין דא אמאל אמאל צו צו א שיעור, דאנערשטאג נאכט, אבער ער האט אנגעפאנגען רעדן צו בחורים, נישט נאר דאס, עס איז געווען בחורים וואס מען האט נישט געקענט אוועקשלעפן פון דער ישיבה. תלמידים פון מיין אלטע פלאץ, און מ'האט געדינגען מענטשן פאר זיי, מ'האט גארנישט געקענט טון, איז געקומען א מורא'דיגע חכמה, מ'האט גענומען א איינעם פון אינסייד, ס'איז א מורא'דיגע חכמה וואס מ'האט געטון, ווי אזוי האב איך עס געהערט? כ'האב עס געהערט שפעטער פון שאולי, כ'האב עס געהערט פון פון שמעולי, און פלוצלינג דער בחור קומט אהיים, טאטע איך צאל דיך א נסיעה אויף מקומות הקדושים, מיט איינעם פון היכל הקודש, קענסט פארן אויף ווען. סאו דער בחור האט זיך פארלוירן, ווייל וואס מיינט היכל הקודש? וואס מיינט היכל הקודש. איז אפשר יעדער וואס קומט ארויף דא אין שיל מיינט שוין היכל הקודש. דאס איז געווען א געלונגענע געלונגענע אקציע פון פון זייער זייט, פון דער מתנגד זייט. און ס'קען זיין אז דער ראש ישיבה איז שולדיג אז איך האב נישט געהאט גענוג אנגעגרייט די תלמידים פון דעם אליינס, אז ווער נישט פאר טעמט און פארקויפט פאר היכל הקודש אויך נישט, לענגס דעם ספר הארי. און אויפן פליגער אזוי פארנדיג איז די שמועס אז דא אז דא, האט ער אנגעפאנגען אריינצולייגן טראפעלעך אין די אויער, ס'איז דא אזעלכע טראפן וואס מ'לייגט אריין אין די אויער וואס נאכדעם קען מען שוין נישט הערן קיין דרשות, מ'קען שוין נישט הערן קיין דרשות, הערסט דרשות פונעם אייבערשטן, הערסט דרשות פון שלום בית, הערסט דרשות, שיינע דרשות, שיינע דרשות אין ישיבה, אבער דא טראפן וואס מען לייגט אריין, וואס מיינסטו, ווען, אהין, יא, קער, דע, ו, ס'נישט ממש, נישט מוהרא"ש. און ווען יענער ווייסט זיך נישט צו היטן, יענער מיינט ס'איז דאך א היימישער מענטש, דאך פון די נאנטע מענטש. שפעטער איז דא געקומען וויינען, זיי מיר מוחל, כ'בין געגאנגען פרעגן מוהרא"ש, זאגט מוהרא"ש, פארשטיי גוט וואס איך זאג דיר. יעדעם איינעם דארף מען מוחל זיין, אבער, יא, יא, כ'בין דיר מוחל, שמור אין ארץ ישראל איז דא אזעלכע סטיקערס אלץ גייט זיך סטיקערס אין ארץ ישראל אויף יעדע טראק אין בעק שמור מרחק מרחק שמור מרחק אזוי ווי פארסט נאך דעם טראק ברעיק א ביסל לאז אים גיין לאז אים גיין און נאכדעם גיי היט דיך אזוי פון דער זייט ווארט דער איבערבעטן קומען גיין די זעלבע מעשה פארשטייט רבותי מ'דארף וויסן אז א מענטש האט נישט קיינעם אויף דער וועלט נאר דעם אייבערשטן ווער האט דיך דאס אויסגעלערנט ווער האט דיך עס אויסגעלערנט? ווער האט דיך עס אויסגעלערנט? וואו האסטו עס געהערט? זאג מיר פונקטליך וואסערע שיעור האסטו עס געהערט? מוהרא"ש האט עס געזאגט, וואו האסטו עס געהערט פון מוהרא"ש? ס'וועט מיך זייער פרייען אז דו הערסט פון מוהרא"ש. און וואו האסטו עס געהערט? איז וואס זאל איך ענק זאגן דא אז א מענטש האט נישט קיינעם, א מענטש האט טאקע נישט קיינעם, וועם האב איך? א ערליכע איד, ער קען זיין א חבר, איינער וואס זאגט מיך מחזק, רעד צום אייבערשטן, זיי זיך מתוודה פארן אייבערשטן. איך רעד יעצט וועגן שידוכים, דו האסט א שיעור וועגן שידוכים, איך פארפאר דא מענין לענין, איך וועל דיר געבן א עצה פאר שידוך, די ערשטע עצה איז, תיקן הכללי יעדן טאג, ווייל דער רבי זאגט אז מען איז מתקן אות ברית קודש, ברענגט מען צוריק די זיווג.

אלעס ארויסזאגן, אפילו בשעת מעשה שפירט זיך, וואס רעד איך דא, איך זאג אזעלכע ווערטער? צום אייבערשטן זאלסטו עס זאגן, און צום אייבערשטן זאלסטו דיך גוט ארויסברענגען, אזוי גוט גוט גוט ארויסקוועטשן אלע דיינע מחשבות, און אלע דיינע דיבורים, און אלע דיינע מעשים, און זאגן הייליגער באשעפער איך טו תשובה, איך גיי עס מער נישט טון, אבער איך אליינס איך האב נישט קיין כח, העלף מיך אייבערשטער, געב מיר די כח, דאס איז די מתנה פון התבודדות ותפילה. אוי ווי ווי ווי וואלט מען ווען געווען ווי וואלט ווי וואלט מען ווען אויסגעזען אן די עצה פון התבודדות. כ'קען רעדן צום אייבערשטן און זאגן רבונו של עולם איך וויל זיין א ערליכע איד רבונו של עולם איך וויל האבן שמירת עיניים איך וויל האבן הייליגע אויגן וואס זאל איך טון איך קען נישט איך פאל כ'וויל האבן הייליגע אויגן, וואס זאל איך טון, כ'בין משוגע, ביי מיר מקוים געווארן די פסוק אין די תוכחה, והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה, כ'מוז קוקן אויף יעדע פרוי, כ'מוז קוקן אויף יעדן, יעדע זאך, יעדע מיידל, אה, קוק, קוק, קוק, וואס זאל איך טון, רבונו של עולם העלף מיך, דאס קען איך עס נישט פארציילן פאר א חבר, אבער פארן אייבערשטן שמועס איך עס אויס, די עצה פאר שידוך, איז התבודדות, תפילה. דער רבי זאגט אין ספר המידות אז על ידי בקשת רחמים יוכל למצוא זיווגים הגונים, מען בעט דעם אייבערשטן, רבונו של עולם, איך וויל א שידוך, איך וויל חתונה האבן, רבונו של עולם העלף מיך, איך וויל אויסארבעטן מיינע מידות, ס'איז נישט גענוג חתונה צו האבן, ס'איז נישט גענוג סתם חתונה צו האבן, וואס איז, וויאזוי גייסטו רעדן אינדערהיים? ברוך השם אז ס'איז דא א גרויסע עולם חתנים דא אין ישיבה דארף מען אביסל רעדן פון שלום בית אויך, און אויך די בחורים אלע גייען חתונה, אלע גייען חתונה האבן, נישט דא אזא זאך א בחור אין ישיבה בלייבט א בחור, נישט דא אזא זאך, די ישיבה שטייט שוין ברוך השם די פערצענטע יאר, פרעגן ארי וועבערמאן ער איז געווען פונעם ערשטן טאג, דא אזא זאך אין ישיבה בלייבט א בחור, נישט דא אזא זאך.

דו וועסט טרעפן דיין שידוך, אבער וואס וועט זיין נאך די שידוך? דאס איז שוין א גרויסע, דאס איז שוין יא א שטיקל שאלה, ווייל ס'דא אסאך וואס איך אליינס האב געמאכט שידוכים און און אסאך מאל טראכט איך זאל איך יא ווייטער מאכן שידוכים אדער נישט מאכן שידוכים. וואס וואלסטו געזאגט? איך גיי ווייטער מאכן שידוכים ווייל מוהרא"ש האט אויך געמאכט שידוכים, אפילו מוהרא"ש האט אויך געכאפט פעטש, ס'דא בריוון אין אשר בנחל דו קענסט פלעין וויינען מוהרא"ש זאגט וואס טוסטו מיט מיר איך האב דיר דאך געגעבן פאר א מיידל די מיידל האט געוואלט א וואוילע בחור און זי איז געקומען צו מיר און איך האב דיך און איך האב דיך געגעבן און וואס טוסטו צו מיר מוהרא"ש זאגט איך ווער קראנק ווייבלעך קומען צו מיר און זיי וויינען צו מיר אז וויאזוי דו פירסט דיך אויף דו שלאגסט דו שרייסט דו טוסט איר וויי און דו לערנסט נישט און דו דאווענסט נישט און דו האסט אנגעפאנגען מאכן סמים און האסט אנגעפאנגען נעמען דראגס איך קען עס נישט נעמען ווייל איך טראכט איך האב

זאג איך ניין, ער זאגט ס'נישט ברסלב. סאו מוהרא"ש האט דעמאלטס געגעבן די די שכל, ס'אזא גוטע שכל געווען פאר מיר. ס'איז מיר געווען אזוי חשוב יעדע פאון קאל וואס כ'האב גערעדט מיט מוהרא"ש איך געדענק פונקטליך ווי איך בין געשטאנען. דא א גאס אראפ. מוהרא"ש, דו ווייסט ווען מ'גייט אין מלחמה ביסט א גענעראל, ווען מ'גייט אין מלחמה און מ'שיסט א סאלדאט, מ'פאקט נישט איין די פעקלעך. ער איז אוועק געגאנגען דאווענען גיי ווייטער גיי ווייטער מען שטעלט נישט אפ מען שטעלט נישט אפ א מלחמה so איך מוז מאכן ווייטער שידוכים ווייל מוהרא"ש האט מיר געלאזט צוואה איך זאל מאכן שידוכים אבער אסאך מאל טראכט איך מיר רבונו של עולם די די ווייבל די מיידל איז געקומען און זי האט געבעטן זי וויל דוקא א שידוך א ערליכע בחור איינער וואס קען איך דען געבן א גערענטי אויף א מענטש אז ער גייט זיין קען איך דען האבן א גערענטי אויף מיך קען איך דען כ'קען דאך נישט האבן קיין גערענטי מען קען מאכן לפי ראות עיני המורה, דא דא א וואוילע בחור, דא דא א וואוילע מיידל, ביידע ווילן אויפשטעלן א שטוב, און זיי ווילן דער רבי זאל זיין זייער וועג ווייזער, זיי ווילן גיין מיט די וועג פון היכל הקודש, ס'איז א גוטע שידוך, יא לכאורה, אבער יעצט בעט איך דיך דארפסט בעטן דעם אייבערשטן, גוטע מידות, גוטע מידות, כ'זאל גארנישט וועלן, כ'זאל גארנישט וועלן, ווייל יעצט, ס'איז זייער ביטער יאסי, דארפסט א שידוך, און פון די אנדערע זייט,

ער האט עס געמוזט דורכקומען. אבער דער בחור לעבט זיך זיין וועג פון לעבן, ער איז מיטגעגאנגען וויאזוי ער האט געטראכט און וויאזוי ער האט וויאזוי ער האט געוואלט. וואס גלייכסטו אויף די חלה? סעסמי, סעסמי סיד אדער פאפא סיד? סעסמי סיד, זי וויל פאפא סיד, וואס טוט מען? זי וויל די שווארצע קליינע באליס, וואס טוט מען שבת? מאכן עקסטערע חלה אזוי און עקסטערע חלה אזוי? נישקשה. וואס טוט מען?

נאך דעם וועל איך שוין נישט אהיים קומען ווייל זי וויינט. ער גייט עס זאגן פאר זיין פאר זיין חתן רבי אז זי הערט נישט אויף צו וויינען. שוין. דער חתן רבי רופט איר מיט אים און יעדער הייבט אן אויסצופאקן די שמוציגע וועש. מען הייבט אן צו זען אלע פריוואטע זאכן. קודם צאל דו נאכדעם זאל זי צאלן נאכדעם ער צאלן נאכדעם זי צאלן. שוין. מען מוטשעט זיך אפ מען לעבט זיך אפ נעבעך.

אלע גייען מיט א טיכל. אלע גייען מיט א טיכל. יא? וויאזוי גייט מען אין שטוב? דו קומסט אהיים. דו בלייבסט מיט די שטריימל אין דער היים. דו טוסט עס אויס, א ביסל אויסליפטערן. שוין, אויסליפטערן. זעלבע זאך, די פרוי קומט אהיים, די ערשטע זאך אראפ. א טיכל. איינער גייט אזא סארט טיכל. איינער גייט אזא סארט שמאטע. איינער גייט אזא סארט שמאטע. איינער האט א שיינע שמאטע, א אנדערע סארט שמאטע, די אלע זאכן קען מען זיך דורך קומען, נישט וועגן דעם זאגט מען אפ א שידוך. דער אייבערשטער העלפן אז די שובבים זאלן שוין אלע אלע בחורים טרעפן די שידוכים און ישועת השם כהרף עין. ישועת השם כהרף עין.

ס'איז נישט מיין חלום, ווייל ס'איז נישט מיין חלום, יעדער האט דאך אזא חלום א דריעם, ס'איז נישט מיין חלום, נו, דו ביסט אויך נישט איר חלום. דו ביסט אויך נישט איר חלום. קענסט אנהייבן ארבעטן אויף דיין דייעט אויך, ס'איז גארנישט געשען. נו, דו ביסט ביזי מיט איר, כ'גיי איר ארויפלייגן אויף א דייעט, און איך גיי איר אויסמענטשלען, און איך גיי איר אהער מאכן, און דו ביסט אויך, דו ביסט אויך נישט ראטזשלינגען. סא, אייבערשטער העלפן מ'זאל טרעפן גוטע שידוכים.